בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף מ ח. מ'הייבן מיר אן דף מ ז עמוד ב', די נייע פרק, במה טומנין, איז אזוי, דער פרק גייט דן זיין אין דיני הטמנה, הטמנה האבן מיר שוין געזען דאס מיינט, אריינלייגן, אנטוויקלען, באהאלטן, א טאפ, אין אזא סארט מאטעריאל, וואס אדער ס'האלט די היץ אינעווייניג אדער ס'העלפט צו ס'הייצט עס אן, האבן מיר געזעהן ס'דא א חילוק צווישן א דבר המוסיף הבל און א דבר שאינו מוסיף הבל, און מיר האמיר אויך געזעהן די שיטת רשי וואס רשי איז מחלק אז ס'דא צוויי מיני הטמנות, ס'דא א הטמנה פון שבת אליין און ס'דא א הטמנה פון ערב שבת, און ביידע טאר מען נישט טוהן, אבער די איסור איז צוויי אנדערע איסורים, שבת אליין, ווי רשי לערנט, איז די פראבלעם פון הטמנה אלס א גזירה טאמער די טאפ. עט נישט זיין גענוג הייס, ווען די מענטש עט עס וועלן מטמין זיין, עט ער גיין עס ארויפלייגן אויף א פייער, עט עס ממש אנהייצן, און במילא שבת איז נישט דא קיין שום היתר פון קיין הטמנה, נישט אין א דבר שמוסיף הבל, נישט אין א דבר שאינו מוסיף הבל, מען טאר נישט מטמין זיין שבת אליין, נאר וואס דען? ערב שבת, האבן מיר געזען איז דא א חילוק צווישן א דבר שאינו מוסיף הבל און א דבר המוסיף הבל, א דבר המוסיף הבל טאר מען נישט מטמין זיין אפילו ערב שבת אויך נישט, פארוואס? אלס א גזירה שמא יטמין ברמץ, טאמער ער עט באהאלטן דעם טאפ אין רמץ דאס איז קאכעדיגע קוילן און צו צוקומען צו יחתה בגחלים, און ממילא פאר דעם האט מען גע'אסר'ט צו באהאלטן א טאפ אין יעדע זאך וואס גיבט צו היץ צו די טאפ, דאס טייטש א דבר המוסיף הבל, מה שאין כן א דבר שאינו מוסיף הבל, דארט האבן חכמים נישט גע'אסר'ט און ממילא ערב שבת, מעג מען אין דעם מטמין זיין. זאגט די הייליגע משנה, במה טומנין ובמה אין טומנין, וואס זענען די זאכן וואס דארט מעג מען מטמין זיין, און וואס זענען די זאכן וואס מען טאר נישט דארט מטמין זיין, וואס טייטש וואס איז א מוסיף הבל און וואס איז א אינו מוסיף הבל, זאגט די משנה דוגמאות, אין טומנין, מען טאר נישט מטמין זיין לא בגפת, גפת דאס איז פסולת פון אויסגעקוועטשטע זיתים אדער אויסגעקוועטשטע שומשמין, ווי מען וועט זען אין די גמרא, אז די גמרא איז זיך מסתפק אין דעם, על כל פנים דאס איז גפת, ולא בזבל, מען טאר אויך נישט מטמין זיין אין זבל פון א בהמה, און לא במלח, נישט אין קיין זאלץ, לא בסיד, נישט אין קיין קאלעך, לא בחול, נישט אין קיין זאמד, בין לחין, בין יבשין, די אלע זאכן, סיי ווען ס'איז נאס, וואס דעמאלטס איז עס א שטארקע מוסיף הבל, סיי ווען ס'איז טרוקן, וואס איז טאקע נישט אזוי שטארק, אבער פון דעסטוועגן ס'איז א מוסיף הבל, פארדעם ביי קיין איינס פון די זאכן טאר מען קיינמאל נישט מטמין זיין, נישט לחין נישט יבשין, זאגט יעצט אבער די משנה, ולא בתבן, און אויך נישט אין קיין שטרוי, מען טאר נישט מטמין זיין אין קיין שטרוי, ולא בזגין, זגין דאס איז אויסגעקוועטשטע טרויבן, וואס מען קען אויך אין דעם מטמין זיין, ולא במוכין, מוכין, עמיר זעהן א גאנצע דיון אין די גמרא, דאס איז ווייעכע זאכן, צו דאס איז ווייעכע וואל, אדער קאטן, צמר גפן, אדער צופליקטע בגדים, שמאטעס, ולא בעשבים, און נישט אין קיין גראז, בזמן שהן לחין. איז די זאכן, תבן, זגין, מוכין און עשבין, איז ווען ס'איז נאס, הייסט עס א מוסיף הבל, פארדעם טאר מען אין דעם נישט מטמין זיין, אבל טומנין בהן כשהן יבשין, ווען ס'איז טרוקן איז עס אינגאנצן נישט קיין מוסיף הבל אפילו אביסל אויך נישט, און במילא עט מען מעגן אין די זאכן מטמין זיין. פרעגט די גמרא איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, אויף די ערשטע זאך מ'האמיר געזען גפת, און מ'האמיר טאקע אויסגעשמועסט צו גפת מיינט פסולת פון זיתים אדער שומשמין, און דאס פרעגט דא די גמרא, גפת של זיתים תנן, אבל דשומשמין שפיר דמי, וואס טייטש זיתים איז זעכער הייסער פון שומשמין, און ממילא די שאלה איז צו דער גפת וואס שטייט אין די משנה איז דווקא זיתים, אבער שומשמין איז נישט קיין מוסיף הבל און במילא אין דעם עט מען יא מעגן מטמין זיין, או דילמא, דשומשמין תנן וכל שכן דזיתים, אדער אפשר די משנה מיינט גפת פון שומשמין און פארשטייט זיך אין גפת פון זיתים עט מען זעכער נישט טארן מטמין זיין, ברענגט די גמרא א ראיה תא שמע, דאמר רב זירא משום דחד דבי רב ינאי, רב זירא האט נאכגעזאגט פון איינע פון די אמוראים פון בית מדרש פון רבי ינאי, קופה שטמן בה, אסור להניחה על גפת של זיתים, וואס טייטש די דין וואס ער האט דארט געזאגט איז אז א קופה, קופה דאס איז א סל, א בעסקעט, וואס מען האט מטמין געווען אין די סל א טאפ, וואס בעצם א קופה איז זיכער נישט קיין מוסיף הבל, אבער יעצט איז ער געגאנגען און גענומען די גאנצע קופה און געלייגט אויף גפת של זיתים, וואס גפת של זיתים איז יא א מוסיף הבל, איז זאגט אויף דעם רב זירא משום חד דבי רב ינאי אז מען טאר אויך נישט ביי אזא אופן מטמין זיין, אבער על כל פנים זעהן מיר דא שמע מינה של זיתים תנן, זעהן מיר דא שטייט קלאר גפת של זיתים און במילא לכאורה וויל די גמרא ברענגען א ראיה אז גפת מיינט גפת של זיתים, זאגט די גמרא ניין, לעולם אימא לך לענין הטמנה דשומשמין נמי אסור, ס'טייטש קען אוודאי זיין אז ס'איז דא א גוטע סיבה פארוואס רב זירא האט אויסגעשמועסט קלאר גפת של זיתים, ווייל ס'קען זיין אז גפת של זיתים און גפת של שומשמין ביידע טאר מען נישט מטמין זיין אין דעם, איי אויב אזוי אויב אין גפת של שומשמין טאר מען אויך נישט מטמין זיין וואלט רב זירא לכאורה געדארפט אנכאפן א לשון גפת של שומשמין אדער סתם גפת וואס דאס איז א גרעסערע חידוש, זאגט די גמרא ניין ווייל דאס העט מען יא מעגן טוהן אין גפת של שומשמין וואס טייטש געהעריגע הטמנה העט מען אוודאי נישט טארן טוהן אין גפת של שומשמין אבער מטמין זיין אין א סל און די סל אוועק שטעלן אויף שומשמין דאס איז שוין נישט קיין מוסיף הבל און ממילא דאס העט מען מעגן טוהן, זאגט די גמרא טאקע לענין אסוקי הבלא.

כּוזא דמיא, אַפּומא דקומקומא, האָבן זיי געזען, אַז ס'איז געווען דאָרט אַ קנעכט אין שטוב פֿון ריש גלותא, וואָס ער האָט געלייגט אַ קריגל קאַלט וואַסער, לאָליך וואַסער, אויף אַ הייסע טשייניק וואַסער, אויף אַ הייסע קומקום, וואָס טײַטש? אַוודאי האָט ער נישט געוואָלט אָנקאָכן די וואַסער, ער האָט געוואָלט וואַרעם מאַכן. פֿון דעסטוועגן, נזהיה רבה, רבה האָט זיך גערעגט אויף אים, וואָס טײַטש? ער האָט געהאַלטן אַז מע טאָר עס נישט טאָן שבת, ווײַל ער האָט געהאַלטן, אַז די אונטערשטע קומקום איז אַ דבר המוסיף הבל, און ממילא איז עס אַ ענין פֿון הטמנה, פאר דעם טאר מען דאס נישט טון. אמר ליה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט פון רבה, מאי שנא ממיחם על גבי מיחם, וואס טייטש מ'עט זעהן אין א ברייתא אין דף נ"א עמוד ב', אז די ברייתא זאגט דארט קלאר אז מען מעג ארויף לייגן א קעסל וואסער אויף א צווייטע הייסע קעסל וואסער, און וואס איז אנדערש דאס פון דעם? אמר ליה, האט רבה געענטפערט, התם אוקומי קא מוקים, הכא אולודי קא מוליד, וואס טייטש ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה, דארט איז די מיחם הייס, איך לייג ארויף א הייסע מיחם אויף א צווייטע הייסע מיחם און במילא ביי דעם זאגט רבה אוודאי מען מעג, מה שאין כן דער קריגל וואסער וואס דער קנעכט פונעם ריש גלותא האט געוואלט ארויף לייגן אויפן טשייניק דאס איז געווען א קריגל פון קאלט וואסער פון לויליך וואסער ער האט עס געוואלט אנווארעמען און במילא ביי דעם איז יא דא די גזירה פון הטמנה, ווייטער עס איז נישט קיין געהעריגע הטמנה דא ווייל טאמער עס איז געהעריגע הטמנה איז דא די אלע דינים פון הטמנה מען טאר נישט מטמין זיין גארנישט שבת נאר וואס דען עס איז אן ענין פון הטמנה עס איז כעין הטמנה, וואס ביי קאלט וואסער האט מען עס גוזר געווען אז מען טאר נישט ארויף לייגן א קאלט גלעזל וואסער אויף א הייסע טשייניק, מה שאין כן א הייסע קעסל אויף א צווייטע הייסע קעסל, וואס איז ווייטער ס'איז נישט ממש קיין הטמנה, אויף דעם האט מען נישט גוזר געווען. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מעשה וואס איז דארט געווען, הדר חזייה דפרס דסתודר אפומיה דכובא ואנח נטלא עילויה, וואס טייטש רבה האט ווייטער געזען אז דער קנעכט שפרייט אויס א סודר, סודר דאס איז אזא סארט שמאטע וואס מען האט געטראגן אויפן קאפ, האט ער עס אויסגעשפרייט אויף א קריגל וואסער, אדער אויף א קריגל וויין, פון רש"י איז משמע ביידע וועגן, און אויף דעם קריגל האט ער ארויף געלייגט א שיסל, איז נזהיה רבה, רבה האט זיך געבייזערט אויף אים אז מען טאר דאס נישט טון שבת, אמר ליה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט אמאי, וואס רעגסט זיך וואס האט ער געטון, אמר ליה, האט רבה געזאגט, השתא חזית, ווארט נאר ווארט וועסט שוין זען, וועסט זען וואס ער גייט טון, איז לסוף חזייה דקא מעצר ליה, צום סוף האט ער געזען אז דער קנעכט טאקע נעמט די שמאטע, די שמאטע איז נאס געווארן פון דעם וואס ער האט עס ארויף געלייגט אויפן קריגל, און ער האט עס אויסגעקוועטשט. וואס דאס איז סחיטה, און ממילא פאר דעם האט ער אים אנגעשריגן, און בעצם שטייט אין שפת אמת אז פארשטייט זיך ער האט עס נישט ממש אויסגעקוועטשט, נאר ער האט עס געוואלט אויסקוועטשן, און ווען ער האט געזען אז ער וויל עס אויסקוועטשן האט ער אים רבה אפגעשטעלט, און ער האט געזאגט פאר רב זירא דאס איז די סיבה וואס איך האב אים פריער אנגעשריגן ווען ער האט אזוי געטון, אמר ליה האט רב זירא געזאגט צו רבה מאי שנא מפרונקא, וואס איז עס אנדערש פון א פרונקא, אין דף קל"ט עמוד ב', עמיר זעהן אין די גמרא אז מען מעג אויסשפרייטן א שמאטע אויף א פאס פול מיט משקה, דארט רעדט די גמרא פון אויל, אבער על כל פנים פארוואס דארט מעג מען, טאמער איז דא א חשש ס'וועט נאס ווערן און ס'דא א חשש מ'עט עס אויסקוועטשן, זאל מען אויך דארט גוזר זיין, אמר ליה האט רבה געענטפערט, התם לא קפיד עילויה, הכא קפיד עילויה, וואס טייטש דארט? רעדט זיך אז מ'שפרייט אויס א שמאטע אויף דעם פעסל, און במילא א שמאטע איז א מענטש נישט מקפיד, א מענטש איז נישט מקפיד אז ס'ווערט נאס, און אז ער איז נישט מקפיד ס'ווערט נאס איז נישט דא קיין חשש ער וועט עס אויסקוועטשן, מה שאין כן דא וואס ער האט אויסגעשפרייט א סודר, א סודר איז דאך א בגד, און במילא דא האט שוין רבה געזען וואס גייט געשען, אז א מענטש איז מקפיד זאל נישט נאס ווערן, פארדעם האט ער אים דא אנגעשריגן. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה אז מ'טאר נישט מטמין זיין לא בתבן לא בזגין ולא במוכין, מ'האמיר געזען מוכין האמיר ארויסגעשמועסט דאס איז ווייעכע זאכן, צו ווייכע שמאטעס אדער צמר גפן אדער ווייכע צמר וואס בעצם די מוכין די שמאטקעלעך איז מוקצה שבת פארוואס איז עס מוקצה איז דא א מחלוקת אין די ראשונים צו ס'איז מוקצה מחמת חסרון כיס וואס טייטש א זאך וואס איז א מענטש איז מקפיד אויף דעם אז מ'זאל עס נישט ניצן אויף קיין שום צווייטע זאך איז מוקצה און דאס אויך איז געמאכט אויף צו פארקויפן און ממילא איז א מענטש מקפיד אויף דעם, אדער איז פשט ווייל ס'איז מוקצה מחמת גופו ס'איז טאקע גארנישט ווערט מ'קען גארנישט טון מיט דעם, אבער על כל פנים טאמער א מענטש עט גיין און עט מייחד זיין מוכין שמאטעס אויף צו באהאלטן אויף הטמנה דעמאלטס פארשטייט זיך איז עס אויס מוקצה ווייל עט עס מייחד געווען אויף דעם ס'קריגט א דין פון א כלי עט עס מייחד געווען אויף דעם, די שאלה דא וואס מ'גיימיר יעצט זעהן איז וואס איז טאמער איינער האט עס נאר איין מאל גענוצט, און ער האט עס נישט מייחד געווען צו דאס הייסט שוין מייחד געווען ווייל ער האט עס איינמאל גענוצט צו נישט בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי מוכין שטמן בהן מהו לטלטלן בשבת וואס טייטש כ'האב איינמאל מטמין געווען אין דעם צו ס'ווערט מיט דעם אויס מוקצה צו נישט אמר ליה האט אביי געענטפערט צו רב אדא בר מתנה וכי מפני שאין לו קופה של תבן עומד ומפקיר קופה של מוכין וואס טייטש ווייל דער בעל הבית וואס האט דא געמאכט די הטמנה האט איין וואך נישט געהאט קיין שטרוי אינדערהיים איז פארדעם איז ער מפקיר זיין מוכין אוודאי נישט, וואס טייטש איין וואך האט ער טאקע גענוצט די מוכין, ווייל ער האט נישט געהאט קיין תבן ער האט נישט געהאט קיין שטרוי, אבער ס'מיינט נאך נישט ער גייט נוצן די מוכין יעדע וואך אויף דעם, מוכין איז א טייערע זאך, און במילא איז אוודאי בלייבט עס מוקצה, איין מאל מיינט נישט גארנישט, זאגט די גמרא, לימא מסייע ליה, לכאורה קען מען ברענגען א ראיה צו אביי פון א ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא, טומנין בגיזי צמר, מען מעג מטמין זיין א טאפ שבת אין שטיקער וואל, ובציפי צמר, ציפי צמר דאס איז אויסגעקעמטע וואל, וואס איז מנופץ. ובלשונות של ארגמן אדער געפארבטע וואל וואס מ'האט געפארבט אויף פערפל, ובמוכין, און די ברייתא זאגט קלאר אויך ובמוכין, ואין מטלטלין אותן, פירט די ברייתא אויס, אבער פון דעסט וועגן זענען די אלע זאכן מוקצה ווייל ס'איז נישט ראוי אויף גארנישט, און פאר דעם איז אין מטלטלין אותן, און ממילא לכאורה זעט מען קלאר א ראיה צו אביי אז די מוכין זענען מוקצה, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, אי משום הא לא איריא. פארוואס? ווייל הכי קאמר, אם לא טמן בהם אין מטלטלין אותן, די ברייתא מיינט צו זאגן אז טאמער מען האט קיינמאל נישט גענוצט די מוכין, דעמאלטס אין מטלטלין אותן, אבער קען זיין טאמער מען האט עס איינמאל גענוצט, איז דעמאלטס מעג מען עס יא מטלטל זיין. איי וואס איז די חידוש פון די ברייתא? טאמער מען האט עס קיינמאל נישט גענוצט פארשטייט זיך ס'איז מוקצה, איז דער רא"ש רעדט אויס אז די ברייתא קומט אונז לאזן הערן צוויי דינים, קודם כל, אז מען מעג טאקע מטמין זיין אין די אלע זאכן וואס זענען נישט קיין מוסיף הבל, און די צווייטע זאך איז אז טאקע די מוכין ווען מען נוצט דאס נישט טאמער מען האט עס נאכנישט גענוצט איז מוקצה, ווייל כ'האב דאס נישט געוואוסט פון פריער, אבער פרעגט די גמרא אי הכי מאי למימרא, בכל זאת וואס די חידוש? האב איך דען נישט דאס געוואוסט אז די אלע זאכן וואס מען האט נישט צו טון מיט דעם שבת איז מוקצה, במילא איז אין מטלטלין אותן אויב מען האט עס קיינמאל נישט גענוצט וואס איז די הוה מינא געווען? זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא חזי למזגא עלייהו, ס'וואלט געווען א הוה מינא אז די מוכין איז ראוי אויף זיך אנצוליינען אויף דעם, ס'איז א גוטע קישן, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז ניין. סתם מוכין איז מוקצה, נאר טאמער מען נוצט עס, קען זיין אז מען נוצט עס איין מאל אדער מען נוצט עס אסאך מאל זיכער, דעמאלטס ווערט עס אויס מוקצה. זאגט די גמרא ווייטער, רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא, רב חסדא האט מתיר געווען אריינצולייגן מוכין אין א קישן וואס איז ארויסגעפאלן פון דעם די מוכין שבת, ווייל צו אמאליגע צייטן האט מען אויך אנגעפילט די קישענעס מיט די מוכין, און ממילא האט רב חסדא מתיר געווען דאס אריינצושטופן אינעם קישן, און ס'הייסט נישט קיין מכה בפטיש. מ'האמיר געזען ס'דא א מלאכה פון מכה בפטיש, מען טאר נישט צוענדיגן א כלי, וואלט געווען א הוה אמינא דא אויך, זאגט רב חיסדא ניין, איתיביה רב חנן בר חיסדא לרב חיסדא, האט רב חנן בר חיסדא א קשיא געפרעגט צו רב חיסדא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מתירין בית הצואר בשבת, וואס טייטש אמאליגע צייטן ווען מען פלעגט טראגן דעם בגד צום כובס, מען האט נישט געוואשן קיין וועש אינדערהיים מען האט עס געטראגן צום כובס, איז פלעגט דער כובס, צוקניפן, דארט ווי מען לייגט אריין די קאפ אין די בגד, דאס הייסט די בית הצואר פלעג ער עס צוקניפן, פארוואס האט ער עס צוגעקניפט שטייט אין די מפרשים, כדי די באלעבאס זאל זען מיט דעם אז קיינער האט נישט געטראגן זיין בגד בשעת וואס די כובס האט עס געוואשן, אבער על כל פנים זאגט די ברייתא אז מען מעג עפענען די קניפ שבת, פארוואס ווייל עס איז נישט קיין קשר של קיימא, ממילא מעג מען עס עפענען, אבל לא פותחין, וואס טייטש מען טאר נישט מאכן א נייע בית הצואר אין א בגד שבת, מען טאר נישט אויפרייסן א נייע לאך אויף אריינצושטופן די קאפ, וועט מען שוין זען די גמרא דן זיין אין דעם, זאגט די ברייתא ווייטער, ואין נותנין את המוכין, לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת, מען טאר נישט אריינלייגן די מוכין די שמאטעס נישט אין קיין קישן, נישט אין קיין צודעק, ביום טוב ואין צריך לומר בשבת, סיי יום טוב נישט סיי שבת נישט, וואס טייטש זעמיר קלאר אין די ברייתא אז ס'איז מכה בפטיש אנצופילן דעם קישן מיט די מוכין, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא בחדתי הא בעתיקי, ס'ווענדט זיך א נייע קישן צו א אלטע קישן, א נייע קישן וואס מ'האט קיינמאל נישט אנגעפילט, דעמאלטס טאר מען נישט אריינלייגן די מוכין אין דעם שבת, ווייל דאס הייסט א מכה בפטיש, מען מאכט א כלי. נאך מער שטייט אין מפרשים, מען האט געדארפט האבן א אומן דאס צו מאכן, אבער ביי א אלטע קישן, וואס די אלטע קישן איז ארויסגעפאלן פון די מוכין, דארט מעג מען צוריק אריין שטופן די מוכין, דאס הייסט נישט קיין מכה בפטיש און דאס האט רב חיסדא מתיר געווען צו טוהן, זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, שטייט טאקע אזוי קלאר אין א ברייתא, זאגט די ברייתא אין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת, נשרו, אבער טאמער ס'איז שוין געווען אנגעפילט מיט מוכין און עס ארויסגעפאלן, מחזירין אותן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב דעמאלטס איז מעג מען עס צוריק לייגן שבת און כל שכן יום טוב. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, הפותח בית הצואר בשבת, איינער וואס עפנט אין א בגד א בית הצואר שבת, חייב חטאת איז ער חייב חטאת. איז ווי רשי לערנט, וואס הייסט דאס הפותח בית הצואר בשבת? א בגד. וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין בית הצואר, נישט געווען ווי אריינצושטופן די קאפ, און מען רייסט דא אויף די ערשטע מאל א בית הצואר, זאגט רש י מען איז חייב אלס מכה בפטיש, אנדערע ראשונים ווילן לערנען אז ס'איז אלס קורע, אבער רש י לערנט דא מכה בפטיש, פרעגט די גמרא, מה בין זו למגופת חבית, וועלן מיר זעהן דף קמ"ו עמוד א' ברענגט די גמרא א ברייתא אז א חבית א פאס, וואס די דרך פון א פאס איז געווען אז מען האט עס פארשטאפט, מיט א מגופה, א מגופה דאס איז א שפעציעלע שטאפער וואס מען האט צוגעשטאפט פעסער מיט דעם, מען האט עס גוט פארשטאפט מען האט עס ארומגעשמירט מיט טיט און אזוי איז עס געווען פארשטאפט, איז די ברייתא זאגט דארט אז א מענטש מעג נעמען א מעסער א שווערד און אויפהאקן די מגופה שבת און ס'הייסט נישט קיין מכה בפטיש, איי פרעגט די גמרא פארוואס דא זאגסטו אז מען טאר נישט עפענען א בית הצואר שבת און דארט זאגסטו מען מעג יא עפענען א מגופה שבת לכאורה ביידע די זעלבע זאך. סיי די בגד אן א בית הצואר קען מען נישט ניצן, און סיי די פאס מיט די מגופה קען מען אויך נישט ניצן, און דארט מעג מען דא טאר מען נישט, אמר ליה רבא, האט רבא געענטפערט ניין, זה חיבור וזה אינו חיבור, וואס טייטש די בגד וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין בית הצואר, דאס איז מחובר, דו עפנסט דא א נייע זאך ס'איז קיינמאל נישט געווען דא א לאך, מה שאין כן די פאס, די שטאפיק, די מגופה איז דאך געמאכט אראפצונעמען דא, און במילא הייסט עס נישט קיין מכה בפטיש, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, רמי ליה רבי ירמי' לרב זירא, האט רבי ירמי' א קשיא געפרעגט, צו רב זירא, א סתירה פון צוויי משניות, תנן, מיר האבן געלערנט אין די משנה, די משנה זאגט אין עוקצין, שלל של כובסין, די כובסין, די וואס פלעגן וואשן וועש, פלעגן האבן אזא פאטענט, אז מען האט נישט געוואלט אז די קליינע וועש זאל פארלוירן ווערן, און במילא פלעגן זיי צונייען די קליינע וועש צו די גרויסע וועש, נישט מיט ממש צוגענייט, נאר מיט אזעלכע ברייטע צוגענייט, אריינגעשטופט א פאדעם דא, ארויס דארט, צוויי דריי מאל, אזוי ס'איז געווען מחובר, ס'האט זיך נישט פארלוירן, איז די שלל של כובסין ושלשלת של מפתחות, אדער א רינגל מיט שליסלעך אויף דעם, והבגד שהוא תפור בכלאיים, אדער צוויי בגדים פון וואל וואס איז צוגענייט מיט א פאדעם פון פשתן, וואס דאס איז שעטנז, איז די אלע זאכן זענען זאכן וואס מ'עט צום סוף עפענען, סיי די שלל של כובסין האט מען דאך צום סוף געעפנט, שלשלת. של מפתחות כנראה פלעג מען אויך אמאל עפענען ווען מען האט געוואלט ארויסנעמען א שליסל, און דער בגד שהוא תפור בכלאיים, איז פארשטייט זיך א מענטש וויל נישט עובר זיין א איסור גייט ער עס עפענען, פון דעסט וועגן זאגט די משנה, חיבור לטומאה עד שיתחיל להתיר, וואס טייטש טאמער איינע פון די בגדים אדער איינע פון די שליסלעך ווערן טמא, ווערן די אנדערע בגדים און די אנדערע שליסלעך אויך טמא אטאמאטיש, ביז ווי לאנג מען הייבט נישט אן אראפצונעמען דעם חיבור, וואס טייטש אדער די חיבור די פאדעם ביי די שלל של כובסין, אדער דער קייטל ביי די שלשלת של מפתחות, אדער דער פאדעם ביי די בגד שהוא תפור בכלאים ווי לאנג מען הייבט עס נישט אן אוועקצונעמען הייסט עס מחובר און ממילא איינס ווערט טמא די אנדערע ווערט אויך טמא, אבער נאכדעם וואס מען הייבט אן אוועקצונעמען דעם חיבור דעמאלטס הייסט יעדע זאך פאר זיך אפילו מען האט נאכנישט געענדיגט, און ווען איינס ווערט טמא די אנדערע ווערט נישט טמא פון דעם, ס'טייטש א בגד קען נישט מטמא זיין א צווייטע בגד, אויב ס'איז איינס קען מען זאגן אז איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע טמא, און ממילא אזוי זאגט די משנה דארט. אלמא, און ממילא קען מען מדייק זיין פון די משנה אז שלא בשעת מלאכה נמי חיבור, אז זאכן וואס זענען מחובר שלא בשעת מלאכה, ווי למשל דער שלל של כובסין, ווען ס'איז צוגענייט די בגדים צוזאמען, ס'רעדט זיך נישט בשעת'ן כביסה בשעת מ'וואשט עס אויס, אפילו נאכ'ן אויסוואשן הייסט עס א חיבור ווילאנג מ'עפנט עס נישט אויף, זעהן מיר אז ס'האט נישט צוטון מיט שעת מלאכה, ורמינהו, און אויף דעם פרעגט רבי ירמי' א סתירה פון א צווייטע משנה, די משנה זאגט אין כלאים, מקל שעשאו יד לקרדום, ווען א מענטש האט א האק, און ס'האט נישט קיין הענטל, ס'האט נאר די אייזן פון אויבן פון די האק, ער נעמט א שטיקל האלץ און שטופט עס אריין, און אזוי האקט ער מיט דעם, איז די שאלה איז, צו די הענטל הייסט א חלק פון די האק צו נישט, די הענטל אליין קען נישט טמא ווערן, ס'איז פשוטי כלי עץ, יעדע כלי עץ וואס האט נישט קיין בית קיבול קען נישט ווערן טמא, אבער טאמער ס'איז א חלק פונעם האק, קען עס טמא ווערן אגב דעם האק, און במילא זאגט דארט די משנה, חיבור לטומאה בשעת מלאכה, אז די חיבור פון דעם האק מיטן הענטל הייסט א חיבור נאר בשעת וואס מען ארבעט בשעת וואס מען נוצט די האק, און ממילא קען מען לכאורה מדייק זיין בשעת מלאכה אין שלא בשעת מלאכה לא, אז ס'איז תלוי אין שעת מלאכה, בשעת וואס מען ארבעט מיט דעם הייסט עס איינס, און ווען איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע טמא, אבער ווען מען ארבעט נישט מיט דעם, ווען מען האט אוועקגעלייגט די האק, און איינס וועט טמא ווערן, עט די הענטל נישט טמא ווערן, איז לכאורה דאס א סתירה מיט די פריערדיגע משנה, ענפערט רב זירא, אמר ליה, אז ס'איז צוויי אנדערע זאכן, התם, שלא בשעת מלאכה, אדם עשוי לזורקו לבין העצים, וואס טייטש וואס טוט נארמאל א מענטש וואס נוצט א האק, ער שטופט אריין א שטעקן, ער ענדיגט זיך באנוצן מיט די האק, ער ווארפט ארויס די שטעקן, ער דארף נישט האבן די שטעקן, ס'פעלט נישט קיין שטעקענעס, ער דארף אוועקפאקן די האק דארט, ער דארף עס באהאלטן, שטייט אים די שטעקן אין וועג גאר. און במילא דארט היות וואס נארמאל א מענטש ווארפט ארויס די שטעקן איז אלעס תלוי אין שעת מלאכה צו נישט, בשעת מלאכה דארף ער עס האבן דארט הייסט עס איינס, שלא בשעת מלאכה נישט, אבער דא ביי די שלל של כובסין זאגט רב זירא הכא שלא בשעת מלאכה נמי ניחא ליה, אפילו נישט בשעת'ן וואשן וועש איז אויך ניחא פאר א מענטש אז די בגדים זאלן זיין מחובר איינער מיטן צווייטן, פארוואס ווייל דאי מיטנפי הדר מחוור ליה אז טאמער ס'עט שמוציג ווערן, עט ער עס קענען איבערוואשן צוזאמען די גרויסע מיט די קליינע, און במילא איז אים ניחא אז ס'איז דא דא די שלל של כובסין אפילו נישט בשעת'ן וואשן, און פארדעם אז ס'איז אים ניחא איז עס כאילו ס'איז בשעת מלאכה, און ס'הייסט אלעמאל א חיבור ווילאנג ער בינדט עס נישט אויף. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, בסורא מתנו לה להא שמעתא משמיה דרב חסדא, מ'גיי מיר יעצט לערנען א סוגיא, אין סורא פלעג מען לערנען די סוגיא בשם רב חסדא, בפומבדיתא מתנו משמיה דרב כהנא, ואמרי לה, משמיה דרבא, און אין פומבדיתא פלעגט מען פארלערנען די סוגיא בשם רב כהנא, און ס'איז דא וואס זאגן אז מ'האט עס פארגעלערנט אין פומבדיתא בשם רבא. וואס איז די סוגיא? די סוגיא איז, מאן תנא הא מילתא דאמור רבנן, כל המחובר לו הרי כמוהו. ווער איז דער תנא וואס האט געזאגט די מימרא אז כל המחובר לו הרי כמוהו? וואס טייטש כל המחובר לו הרי כמוהו? אז א כלי וואס איז מחובר צו א צווייטע כלי האט א דין ווי איינס, און אז איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע אויך טמא. אמר רב יהודה אמר רב. האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, רבי מאיר היא, דאס איז רבי מאיר, רבי מאיר דער וואס האט עס געזאגט, דתנן, וועלכע רבי מאיר? מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים, בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה, רש"י זאגט ס'רעדט זיך דא פון א כירה המטולטלת, וואס טייטש א קליינטשיגע כירה, וואס מען פלעגט קענען נעמען פון איין פלאץ צום צווייטן, וואס איז געווען מחובר צו דער כירה אמאליגע צייטן פלעג מען קאנעקטן מחבר זיין צו דעם כירה כל מיני קליינע זאכן וואס מען פלעגט קענען נוצן, ס'איז געווען אזאך א בית הפך, ס'איז געווען מחובר צו די כירה, אזא קליינע פלאץ וואס מען פלעג אריינלייגן דארט אויל, אויפצולאזן די אויל, אנצואווארעמען די אויל, ס'איז געווען א צווייטע פלאץ, א צווייטע זאך וואס איז געווען מחובר, וואס מען האט אריינגעלייגט דארט תבלינים, ס'איז געווען א פלאץ וואס מען האט אריינגעלייגט דארט לעכטלעך, מען האט געקענט אריינשטופן א לעכט דארט, דאס הייסט א בית הנר, איז די אלע זאכן האט מען מחבר געווען צום כירה, און די דין איז, מטמאין במגע, ואין מטמאין באויר, וואס טייטש די חיבור, הייסט א חיבור אויף טומאת מגע, און נישט אויף טומאת אויר, דברי ר' מאיר, ר' מאיר זאגט, אז די כירה, די כירה איז דאך געמאכט פון חרס, וואס ביי א כלי חרס איז די דין אז טאמער ס'רירט צו טומאה פון אינדרויסן, טאמער אין די אינדרויסנדיגסטע זייט פון די כלי חרס רירט צו טומאה, ווערט עס נישט טמא, ס'ווערט נאר טמא מאוירו, טאמער ס'הענגט אין די כלי חרס א טומאה דעמאלטס ווערט די כלי חרס טמא, מה שאין כן ביי אייזן איז פארקערט, אייזענע כלים ווערן נאר טמא במגע, און במילא זאגט דא ר' מאיר אז טאמער ס'וועט צורירן א דבר טמא, א טומאת מגע, למשל, מ'עט נעמען דא א שרץ, און ס'עט צורירן די בית הנר לאמיר זאגן, אדער די בית הפך וואס ליגט צוגעטשעפעט צום כירה, דעמאלטס ווערט סיי די כירה און סיי די בית הנר אלעס ווערט טמא, פארוואס? ווייל ס'הייסט א חיבור, מה שאין כן טאמער לאמיר זאגן די כירה וואס די כירה איז געמאכט פון חרס עט טמא ווערן מאוירו וואס די כירה ווערט טמא, דעמאלטס די אלע כלים וואס זענען צוגעטשעפעט ווערן נישט טמא, און וועמיר באלד זען פארוואס טאקע איז א חילוק פון דעם און דעם. ר' שמעון מטהר, ר' שמעון זאגט אז אפילו א טומאת מגע איז אויך נישט דא, ס'טייטש טאמער א שרץ עט צורירן איינע פון די כלים, עט נישט הייסן א חיבור די כלים צו די כירה, די כירה ווערט נישט טמא. על כל פנים, פרעגט די גמרא, בשלמא לר' שמעון, גאנץ גוט די שיטה פון ר' שמעון, קסבר לאו ככירה דמי, ר' שמעון האלט פשוט, אז די כלים הייסט נישט איינס מיטן כירה, און ממילא אז איינס ווערט טמא ווערט נישט די צווייטע טמא. אלא לר' מאיר, אבער לויט ר' מאיר, וואס איז די שיטה פון ר' מאיר? אי ככירה דמי, טאמער ס'הייסט א חיבור, איז אפילו באויר נמי ליטמא, איז אויב אזוי, טאמער די כירה ווערט טמא מאוירו, זאלן די כלים אויך טמא ווערן, פארוואס דארט האט ר' מאיר געזאגט ס'ווערט נישט טמא? ווייטער אי לאו ככירה דמי טאמער ס'הייסט נישט קיין חיבור, איז אפילו במגע נמי לא ליטמא. זאל א טומאת מגע וואס האט צוגערירט די כלים זאל נישט קענען מטמא זיין די כירה, און מילא ממה נפשך דארף מען פארשטיין דא ר' מאיר, ענטפערט די גמרא, לעולם לאו ככירה דמי, וואס טייטש אוודאי האלט ר' מאיר מן התורה אז די חיבור הייסט נישט קיין חיבור, ווייל ווען צוויי כלים זענען מחובר איינער צום צווייטן, זאגט ר' מאיר מן התורה, איז דאס גארנישט, נאר וואס דען, ורבנן דגזרו בהו, די חכמים האבן גוזר געווען אז די חיבור זאל הייסן א חיבור, איי פרעגט די גמרא, אי גזרו בהו, אפילו באויר נמי ליטמא, טאמער חכמים האבן גוזר געווען זאל זיי גוזר זיין אינגאנצן, אז איינס איז מטמא די אנדערע, סיי במגע און סיי באוירו, פארוואס במגע האבן זיי געזאגט איינס איז מטמא די אנדערע באוירו נישט, זאגט די גמרא, עבדו בהו רבנן היכרא, כי היכי דלא אתי למשרף עליה תרומה וקדשים, ס'טייטש חכמים האבן געדארפט מאכן א היכר, ס'דא א דין אז ווען תרומה און קדשים ווערט טמא מיט א דאורייתא'דיגע טומאה, דארף מען עס פארברענען, אבער טאמער ס'ווערט נישט טמא מדאורייתא נאר מדרבנן, איז די דין איז תולין, מ'טאר עס נישט פארברענען. ווייל מן התורה טאר מען נישט פארברענען תרומה וואס איז נישט טמא און דאס איז נישט טמא מן התורה ממילא טאר מען עס נישט פארברענען, איז פאר דעם האבן די חכמים געדארפט מאכן א היכר אז א מענטש זאל חלילה נישט פארברענען תרומה ביי אזא דרבנן'דיגע סארט טומאה, האבן זיי געמאכט די היכר אז ס'ארבעט נישט ווי א געווענליכע טומאה, די חיבור הייסט נישט אלעמאל א חיבור, נאר לגבי טומאת מגע הייסט עס א חיבור, און נישט לגבי טומאת אויר. זאגט יעצט די גמרא ווייטער. תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, מספורת של פרקים, א שערל וואס איז צאמגעשטעלט פון צוויי חלקים, ואיזמל של רהיטני, אדער דער מעסערל פון די נגרים, סטאלערס, וואס ארבעטן מיט האלץ האבן געהאט אזא מעסער, וואס מ'האט מחבר געווען די מעסער צו אזא האלצענע הענטל, מ'האט עס געקענט אראפנעמען און ארויפלייגן, איז חיבור לטומאה, ואין חיבור להזאה. הייסט עס א חיבור כלפי טומאה, ס'טייטש טאמער איין חלק ווערט טמא ווערט די אנדערע חלק אויך טמא, אבער לגבי הזאה, טאמער ס'עט טמא ווערן א טומאת מת, דעמאלט ס'עט נישט העלפן שפריצן די מי חטאת די אפר פרה אדומה אויף איין חלק און די אנדערע חלק עט אטאמאטיש טהור ווערן ניין דא זאג איך ס'הייסט נישט קיין חיבור און מ'דארף שפריצן באזונדער אויף ביידע חלקים פרעגט די גמרא מה נפשך אי חיבור הוא אפילו להזאה נמי אי לאו חיבור הוא אפילו לטומאה נמי לא וויאזוי קען מען אפטיילן אמר רבא ענטפערט רבא כעין די תירוץ פון פריער דבר תורה מדברי תורה איז בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאה בשעת מלאכה האמיר געזען די אלע כלים בשעת מלאכה הייסט א חיבור און דאס אוודאי מדברי תורה און ממילא מדאורייתא הייסט עס א חיבור אויף ביידע סיי אז איין חלק ווערט טמא ווערט די אנדערע חלק טמא און סיי לגבי שפריצן די מי חטאת טאמער איינס ווערט טהור ווערט די אנדערע אויך טהור ושלא בשעת מלאכה טאמער ס'איז נישט בשעת מלאכה וואס מדאורייתא הייסט עס נישט קיין חיבור שלא בשעת מלאכה איז אינו חיבור לא לטומאה ולא להזאה איז עס נישט קיין חיבור אויף גארנישט נישט נאר וואס דען וגזרו רבנן על טומאה שלא בשעת מלאכה משום טומאה שבשעת מלאכה, טייטש חכמים האבן גוזר געווען אז אפילו שלא בשעת מלאכה זאל עס אויך הייסן א חיבור, און פארדעם הייסט עס טאקע א חיבור לענין טומאה, מה שאין כן על הזאה שבשעת מלאכה משום הזאה שלא בשעת מלאכה, וואס טייטש דארט האבן חכמים מחמיר געווען, זיי האבן גוזר געווען אז אפילו א כלי איז טמא געווארן בשעת מלאכה, וואס דעמאלטס מן התורה הייסט די חיבור א חיבור, און ממילא וואלט געדארפט העלפן איין הזאה אויך, דארט האבן חכמים מחמיר געווען און געזאגט דו דארפסט האבן צוויי הזאות פארוואס כדי מ'זאל נישט מיקל זיין ביי שלא בשעת מלאכה, קומט אויס חכמים האבן אלעמאל מחמיר געווען נאר דא קומט עס אויס אז ס'הייסט א חיבור און די חומרא קומט אויס אז ס'הייסט נישט קיין חיבור, לגבי טומאה הייסט עס א חיבור וואס דאס איז א חומרא און לגבי הזאה וואס איז א קולא טאמער מיר זאגן ס'איז א חיבור דארט האבן חכמים גוזר געווען אז אלעמאל הייסט עס נישט קיין חיבור, זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה לא בתבן לא בזגין לא במוכין לא בעשבין בזמן שהן לחין ווען ס'איז נאס ווען ס'איז טרוקן מעג מען יא? פרעגט די גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, לחין מחמת עצמן או דילמא לחין מחמת דבר אחר? וואס מיינט לחין? אז ס'איז נאטירליך נאס? וואס טייטש למשל די תבן, די שטרוי קען זיין נאס נאטירליך ווייל ס'איז נאך נאס ס'איז נאך פייכט ס'איז נאך געווען גראז אמאל, די זגין, די אויסגעקוועטשטע טרויבן אויך ס'קען זיין נאטירליך ס'איז נאך נאס, און ממילא א זאך וואס איז נאטירליך נאס איז אלעמאל הייסער פון א זאך וואס מ'האט נאס געמאכט. און ממילא קען זיין דווקא אז ס'איז נאטירליך נאס, דעמאלטס הייסט עס א דבר המוסיף הבל, דעמאלטס טאר מען נישט מטמין זיין, אבער טאמער מ'האט עס נאס געמאכט דעמאלטס מעג מען, אדער אפשר ניין, ווילאנג ס'נאס טאר מען נישט אפילו מ'האט עס אליין נאס געמאכט, ברענגט די גמרא א ראיה פון די משנה אליין, תא שמע, האמיר דאך געזען לא בתבן לא בזגין ולא במוכין ולא בעשבים בזמן שהם לחין, און ממילא זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא לחין מחמת דבר אחר שפיר, גאנץ גוט טאמער דו לערנסט אז די משנה גייט אפילו מ'האט עס אליין נאס געמאכט שטימט, אלא אי אמרת לחין מחמת עצמן, מוכין לחין מחמת עצמן, היכי משכחת לה. ווי דא א זאך א שמאטע איז נאס נאטירליך, אלע אנדערע זאכן שטימען אבער מוכין וויאזוי וועסטו פארענטפערן? ענטפערט די גמרא, ממרטא דביני אטמי, וואס טייטש יא, טאמער מען מאכט די מוכין פון די וואל וואס איז צווישן די ירכיים פון די בהמה, וואס דאס האט א נאטירליכע נאסקייט ווייל די בהמה שוויצט דארט, און כנראה גראד נאכן מאכן די שמאטע איז מען מטמין אין דעם א טאפ, איז ממילא שייך זאל זיין נאטירליך נאס, זאגט די גמרא והא דתני רבי אושעיא, דאס וואס אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, טומנין בכסות יבשה ובפירות יבשים, אז מען מעג טומן זיין אין א טרוקענע כסות א טרוקענע בגד, און אין טרוקענע פירות, אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחין, אויף דעם מוזטו אויך פרעגן כסות לחה מחמת עצמה היכי משכחת לה, ווי איז דא א כסות א בגד זאל זיין נאטירליך נאס, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ, ממרטא דביני אטמי, פון די וואל וואס איז נאס נאטירליך פאר א לאנגע צייט, און ממילא קען אוודאי זיין אז די משנה רעדט דווקא פון א זאך וואס איז נאטירליך נאס, נישט ווען מ'האט עס נאס געמאכט, קען זיין ווען מ'מאכט עפעס נאס אליין הייסט עס נישט קיין מוסיף הבל דעמאלטס מעג מען יא מטמין זיין, און די גמרא איז נישט פושט די ספק.